טייערע חברים, ס'איז היינט חנוכה. מ'קען אביסל ממשיך זיין אויף די זעלבע שטיקל זוהר וואס אונז האבן אנגעהויבן פאר א וואך. ווי אונז האבן געזאגט, די איינציגסטע, די איינציגסטע שטיקל זוהר וואס דערמאנט די ווארט חנוכה, הגם עס איז נישט קיין אמת'דיגע דיוק, און מען דארף נישט אלעס גיין מיט די ווארט, די מושג, די מושגים פון חנוכה, מושגים פון געטליכקייט, מושגים פון עבודת השם, מושגים פון ניסים, מושגים פון מצוות, און נאך מושגים הכי כלליים, נישט אמת'דיג ריכטיג די גאנצע זאך וואס מען זוכט, ווי שטייט די ווארט, צו די זוהר רעדט יא פון חנוכה, צו ער רעדט נישט פון חנוכה, אוודאי רעדט ער פון חנוכה, ער רעדט דאך וויאזוי. א מענטש דארף טון א מצוה, וויאזוי א מענטש דארף דינען דער אייבערשטער מיט שמחה, מיט התעוררות, מיט התלהבות, מיט דעת, און אוודאי די חסידישע אידן וואס האבן אפשר די ערשטע און אפשר נאר שכחום וחזרו ויסדום געמאכט פון חנוכה א גרויסע עסק, און שוין די מקובלים וואס דא זענען מאריך אין דעם. האבן געבויט אויף מאמרים פון די זוהר, גאנצעטע מאמרים, ס'שטייט די ווארט זוהר חנוכה אין די מאמר, איז נישט קיין נפקא מינה, מען קוקט אין די ספר מאיר עיני חכמים וואס איז מאריך אויף די ענין פון חנוכה, געטראפן א שטיקל זוהר וואס ער שטעלט צו צו די כוונת הארי, א גאנצע ענין, ס'שטייט נישט קיין ווארט חנוכה אין די זוהר, ס'רעדט זיך טאקע וועגן די גאולה, אבער אלע, גאנץ זוהר רעדט זיך וועגן די גאולה, און ס'איז א ענין בפני עצמו. מכל מקום האבן מיר זיך געשטעלט אויף די שטיקל זוהר אזוי. כ'קען דאך נישט אנהייבן פון מ'דארף דאך אננעמען פון ערגעץ. וואס האבן אונז געזעהן אין די זוהר? אונז האבן געזעהן א דרש, א דרש וואס פון די מדרש וואס די זוהר האט א משהו געטוישט און צוגעלייגט חנוכה צו דעם. די דרש פון די מדרש איז אויפן פסוק לא תירא לביתה משלג כי כל ביתה לבוש שנים. און די זוהר האט געטייטשט לא תירא לביתה משלג זי האט נישט מורא אידן זענען ביתה של השכינה, ביתה של די תורה, האבן נישט מורא פון גיהנום של שלג, פארוואס כי כל ביתה לבוש שנים, ווייל די איר הויזגעזינד, די אנשי התורה, די בית ישראל ברכו את ה', זיי האבן א דאפלטע לבוש, זיי האבן ציצית ותפילין, מילה ופריעה, מזוזה ונר חנוכה. אונז האבן שוין גערעדט לעצטע וואך אנגעהויבן פרובירן צו מסביר זיין וואס איז די שנים וואס איז די הדגשה דא דאס איז דאך די עיקר ווארט דא כי כל ביתה לבוש שנים זי האט עפעס על פי פשט שנים מיינט בגדי שנים און די זוהר און די מדרש דרש'ענען שנים מלשון שניים ס'איז געדאפלט וואס איז די דאפלאכטס וואס איז די גאנצע ענין דא מ'קען עס אריינברענגען צו זייער אסאך ענינים לכאורה אויך דאס אליינס וואס מ'האט דא מחדש געווען אז ס'איז דא צוויי סארט גיהנום ס'איז דא א געדאפלטע גיהנום ווייל יעדע איינער ווייסט ביז יעצט האט מען געמיינט, די רשעים האבן אויך געמיינט אין גיהנום, אזוי האב איך פארשטאנען יעצט פשט אין די מדרש, אז נאר דא איין גיהנום איז געווען א גאנצע זומער אין די גיהנום של אש וואס האט זיך געברענט און געפלאקערט, און ס'קומט שוין ס'הייבט אן צו ווערן קאלט מיינט מען שוין אה ברוך השם ס'קילט זיך שוין אפ, קא משמע לן אז ס'איז נאך דא נאך א גיהנום של שלג, נישט אזוי פשוט. זעסט אז דא א דאפעלטע גיהנום, און דאפעלט לויט די הבנה מיינט דאך קודם כל אז ס'איז דא א הווה אמינא מיט א מסקנא, ס'איז דא א פשט און א סוד, ס'איז דא א שטחיות און א עומק, אזוי ווי אין זייער אסאך זאכן, דאס איז זיכער איין איין מהלך, איין הבנה וואס מ'דארף אין דעם אויכעט מרחיב זיין, אז ס'איז דא כל ביתה לבוש שנים, כל התורה כולה, אזוי ווי די תורה, זוהר זאגט אסאך מאל, אורייתא סתים וגליא כגוונא דשמא קדישא, די תורה. עס האט אין זיך א דאפעלטע משנה תורה, ס'איז דא א געדאפעלטע תורה, ס'איז דא וואס זעהט אויס ווי תורה טירתא, נגלות התורה, ס'איז דא נסתרות התורה, פנימיות התורה, אזוי ווי די שם השם האט יוד קעי ואו קעי אדער הוויה אדנא, נישט אלעס, לא כשאני נכתב אני נקרא, מ'זאגט אויפן שם השם, לא כשאני נכתב אני נקרא, נישט אזוי ווי מ'ליינט מיך. מען זעט מיך אין א שטיקל פאפיר אזוי ליינט מען מיך, דאס איז דאך א יסוד, אויב די גאנצע וועלט איז נאר א השראה, נאר א השתלשלות, נאר א ציור פון שם הוויה, איז דאס איז א טייטש אויף די לא כשאני נכתב אני נקרא, איז אמת אויף כל התורה כולה, איז אמת אויף די גאנצע וועלט, נישט אזוי ווי די וועלט איז געשריבן איז עס געליינט, נישט אלעס דארף מען ליינען, ס'דא א קרי און א כתיב, אזוי ווי עס איז דא פארשידענע לומדים וואס זענען מעיין צו צו מען ליינט שם אדנא אויף שם הוויה צו עס האט א דין פון קרי און כתיב צו עס איז א מען ליינט אזאך פארשטייט נישט בכלל וואס מיינט עס דעי דעי לא כשאני נכתב אני נקרא עס מיינט א ענין פון תורה שבעל פה עס מיינט דאס וואס אונז זאגן אז דא תורה שבכתב און תורה שבעל פה עס דא א וואס עס שטייט עס דא וואס מען וואס ער מיינט און עס איז זייער שווער אנצוקומען צו וואס ער מיינט דא געווענטליך פארשטייט מען נישט מען זעט מען זעהן די יום מען זעהן די יום איז די רמז אויף תורה שבכתב אונז זעהן די. זומערדיגע תורה, די תורה וואס מ'האט געגעבן חג השבועות אין די זומער, ס'איז קלאר, ס'איז א קלארע טאג, ס'איז מ'זעט, ס'שטייט, שטייט שטייט, אבער ביזדערווייל איז די יסוד, די יסוד הכי מרכזי, די יסוד הכי גדול פון זיין א מענטש מיט אפענע אויגן, זיין א מענטש מיט צוויי אויגן, בשתי עינים, מ'האט א אויג אויף די נגלה און א אויג אויף די נסתר, איז די יסוד וואס הייסט לא כשאני נכתב אני נקרא, נישט אלעס וואס דו זעסט דאס איז וואס איז, דאס איז די יסוד פון אלע מיני תורת הסוד, אלע מיני תורות לאו דווקא מען רופט זיי תורת הסוד, יעדער איינער וואס פארקויפט עניטינג אויף די וועלט זאגט דאך דאס, דאס איז דער וואס זאגט אין לנו אלא פשט, אין לנו אלא מה שנכתב, איך האב נישט פשט אזא שאלה, מען קען פארשטיין צו א געוויסע ספר מיינט כפשוטו צו ס'מיינט שלא כפשוטו, דאס איז שוין א זאך וואס מען קען מעיין זיין, יש יש מקום לעיין ולחקור בזה. אבער אין א מער ברייטע זין, אין א מער טיפע זין, די גאנצע זאך פון זיין א מענטש, מ'האט גערעדט אז א מענטש איז אזא סארט בריאה וואס ער דארף זיך מאכן, וואס ער דארף עפעס אויפטוהן, איז דאך די גאנצע טייטש איז אז נישט וואס דו זעהסט איז וואס איז. נישט וואס דו זעהסט בפועל אויף יעצט מיינט אז דאס איז די גאנצע פאטענציאל, ס'קען נאך זיין מער, ס'קען נאך דא גנוז, וואס הייסט אור הגנוז? אור הגנוז על פי הנגלה פשט הכי פשוט מיינט אז וואס קען זיין איז אלעמאל מער ווי וואס איז. כ'וועל אנקומען צו דעם אפשר אין א מינוט מער מרחיב זיין, אבער. דאס וואס מען זעט, די ערשטע יסוד פון זיין א מענטש, פון זיין א מענטש, דאס הייסט א מענטש וואס אויף וועם עס קען חל זיין חק, אויף וועם קען חל זיין תורה, אויף וועם קען חל זיין משפט, איז אז ער האט די הכרה, ער פארשטייט, נישט אלעס איז גלייך, אזוי ווי עס זעט אויס גלייך, נישט אלעס איז כפי שהיא נתפסת בהשקפה ראשונה, השקפה ראשונה דאס איז אמת, ס'איז א הוה אמינא, ס'איז א זאך, מ'קען נישט מזלזל זיין אין ווי אזוי ס'איז נכתב, נכתב. נכתב איז א גאנצע זאך וואס מען דארף זיך ווייטער פארשטיין, אבער לא כשאני נכתב אני נקרא נישט וואס דו זעסט אויפן פאפיר און פארקערט אויך לא כשאני נקרא אני נכתב דו'סט הערן נאר די שם אדני וועסט דאך נישט וויסן, קען זיין אז גאר די נכתב איז מרמז אויף א זאך וואס מען קען נישט ארויס זאגן בפה, נישט קיין חילוק פון וועלכע וועג מען הייבט אן צו מען הייבט אן פון די נקרא אדער מען הייבט אן פון די נכתב, אלעמאל די זעלבע זאך לא כשאני נכתב נישט וואס דו זעסט דאס איז אלעס וואס ס'איז נישט וואס דו זעסט היינט דאס איז אלעס וואס ס'קען זיין. נישט וואס דו טראכסט מיט די הוה אמינא איז אלעס אלס מסקנא, דאס איז די ערשטע יסוד צו זיין אינטלעקטואל, וואס די טייטש א למדן, וואס די טייטש איינער א תלמיד חכם, למדן איז די טייטש איינער וואס ער קען, ווי מען זאגט ער קען מטהר זיין את השרץ בק"ן טעמים ובמ"ט טעמים, דאס איז דאך געווען א בחינה פון וויסן צו איינער איז א תלמיד חכם, אנדערע ווערטער, וויסן וואס עס שטייט דאס דארף דאס איז נישט קיין תלמיד חכם דאס. דארף מען קענען, דאס דארף מען אויך לערנען, אבער דאס איז נישט קיין בר דעת, בר דעת איז דער וואס ווייסט אז וואס עס שטייט איז נישט אלעמאל, אסאך מאל קומט אויס פארקערט, נאכן טראכטן קומט אויס פונקט פארקערט פון וואס וואס מען האט געמיינט בהשקפה ראשונה פון וואס עס איז געווען כשאני נכתב. און די זעלבע זאך איז אויכעט אין, דאס איז א וועג אין ווען זאגן אלעמאל, אין לערנען קען מען אלעס זען, די זעלבע זאך איז אין בין אדם לחבירו, יא, די גאנצע זאך פון קענען זיין א גוטע חבר, פון קענען זיין א בן ברית, יא, א בן ברית צו איינעם איז דאך די טייטש, בעל ברית, איינער האט חתונה געהאט מיט איינער, טייטש ער האט כורת געווען ברית, טייטש ער האט געזאגט הרי את מקדשת לי, און גייט זיין זיין מקדש אשתי אויף. אויף אייביג, אויף ערנסט, אויף א ערנסטע וועג, יא, דאס איז כ'מיין האט א חבר, דאס הייסט לאו דווקא אין נישואין, אין יעדע סארט חברותא, אין יעדע סארט חבורה וואס א מענטש שליסט זיך אן, צו א רבי מיט א תלמיד, צו א חברותא, צו א חבר, צו א ביזנעס, ער זאגט, איך בין זיך מקבל אויף זיך דיך צו זען, נישט נאר וויאזוי דו זעסט אויס, דאס איז דאך די טייטש א חבר, מענטשן מיינען א חבר איז איינער וואס וואס ער שטימט זיך מיט אים. איינער וואס איז, דאס איז נישט קיין חבר, דאס איז יעדע איינער וואס וויל, זעהט זיינע דיינע מעלות, וואס איז, ס'איז גוט, ס'לוינט זיך, ס'געלונגט, איז ער דאך דיין חבר. חבר, די טייטש חבר, די טייטש פון די ווארט חבר איז, איינער וואס האט זיך מחבר געווען מיט דיך, יא, האט כורת געווען ברית, וואס מיינט האט כורת געווען ברית? ער זאגט איך קען דיך, איך קען דיך אין די טייטש, איך ווייס אז נישט אלעמאל, אמאל אוודאי קומט, מ'דארף זיך דארף ארויסקומען, ס'דארף ארויסקומען מכח אל הפועל, אוודאי, אבער נישט אלעמאל דאס וואס דו ביסט, דאס וואס דו זעהסט אויס ביסטו, איך ווייס, איך ווייס אז דו מיינסט. אמאל מיינסטו עפעס טיפער וואס דו זאגסט און דו געסט דיך נישט גוט ארויס, און כ'ווייס אמאל מיינסטו בעסער ווי די ווי ס'געלונגט און די יצר הרע מישט זיך אריין ס'איז שווער און אזוי ווייטער איך קען דיך איך טראסט דיך אין אנדערע ווערטער איך זע דיין פאטענציאל יא אן אנדער גוטע וועג פון עס מגדיר זיין אלעמאל איך זע אז דו קענסט זיין מער פון וואס דו ביסט דאס איז א גוטע רבי וואס זעט אז זיין תלמיד קען זיין מער ווי ער איז ס'איז א גוטע תלמיד וואס זעט אז די רבי קען זיין מער ווי ער איז יא די רבי א תלמיד וואס זאגט אז די רבי איז א פארמאכטע זאך יא די רבי איז געוואלדיג און ער ער שוואנצט זיך נאר זוכט קיין תלמיד, תלמיד'ליכע טייטש אז דער רבי האט א פאטענציאל משפיע צו זיין, קען אפשר זיין היינט שוין היינט שוין יא משפיע, אפשר דארף ער נאך זיך אריינלייגן אין די כלים פון די תלמיד ריכטיג, און א תלמיד וואס איז כורת ברית מיט א רבי איז ער זאגט, נישט וואס מען זעט דאס איז עס, יא אסאך מאל מען קען זייער גוט זייער גרינג פארדרייען די יסוד, מען זאגט אז מען זאל גלייבען עפעס א שטריק און מען זעט אז ער טוט עוולות און עס איז נישט אמת, מען דארף דאך מיט שכל, איך מיין דאך נישט דאס, אבער. כ'מיין יא, דאס איז די א יסוד, די יסוד, מ'קען עס רופן אמונה, כ'ווייס נישט אויב ס'איז אמונה, ס'איז שכל, מ'קען עס רופן אמונה, טראסט, אבער די ווארט דא איז, אז דו זעהסט, דו ווייסט אז נישט אלעס וואס ס'זעהט, נישט וואס ס'זעהט, נישט וואס מ'זעהט, דאס איז די גאנצע זאך, דאס איז אויך, אמת'דיג פשוט, נישט קיין, נישט קיין זאך מ'דארף אמונה, יעדער איינער פארשטייט אז ס'איז אזוי, אבער די יחס וואס א מענטש האט, דאס איז וואס איז קובע צו ער איז א חבר, צו ער איז א תלמיד, צו ער איז א רבי, וואס ס'זאל נאר זיין, און מ'דארף דאך דאס געדענקען, ווייל דאס איז דאך די טייטש, א מענטש איז זיך מקבל אויף זיך. און צו זיין א חבר מיט איינער, צו זיין א תלמיד פון עפעס א ספר, צו זיין א תלמיד פון עפעס א וועג, צו זיין א איד, ס'איז דאך די זעלבע זאך. מיינט צו זאגן, איך גלייב אז אין אידישקייט קען זיין, ס'קען נאך מאכן פון מיך א מענטש. קען נאך מאכן, מ'קען נאך מאכן פון די תורה מער פון וואס מ'זעט. אין אנדערע ווערטער איך גלייב אין סודות התורה. וואס פונקטליך איז די סוד, צו ס'איז על דרך הקבלה, צו על דרך הפילאזאפיע, צו על דרך המוסר, צו על דרך הסייענס, ס'איז דאך אלץ זייטיגע שאלות. אבער די עיקר, וואס איז אמונה, וואס איז די חבר'שאפט, דאס הייסט אז איינער איז א גוטער חבר מיט די תורה, וואס איינער איז א גוטער חבר מיט א צווייטע מענטש, איז דאס אז ער איז, אז ער פארשטייט אז נישט אלעס ווי עס זעט, נישט אלעס ווי ס'איז יעצט איז אלעס וואס ס'קען זיין. און דאס איז לגבי בין אדם לחברו, אדער אפילו מער באופן מורכב אמונה, וואס איז א קעיס פון בין אדם לחברו. די זעלבע זאך איז בין אדם למקום. דאס איז אוודאי אין א געוויסע זין דער תכלית און דער שורש פון אלעס, אז א מענטש זאגט אז דער אייבערשטער איז אכן אתה אל מסתתר, יא, מען קוקט ארום, מען שטייט אויף, מען זעט א וועלט און מען פילט א וועלט און מען איז א וועלט און מען איז אלע מיני רעיון, אלע מיני גיהנום פון דער וועלט און אלע מיני שטותים פון דער וועלט. און צו זיין א, מען זאגט ס'דא אזא מין מהות, מענטש, יא, ס'דא אזא מין מענטש, א בעל סוד, אויף ענגליש זאגט מען א מיסטיק, יא, וואס איז דער טייטש א מיסטיק? וואס איז ער? עפעס א מיסטישער מענטש, ער פליעט אין הימל, ער פליעט אין הימל. ווי איז דער הימל? וואס מיינט עס? די ערשטע זאך וואס ס'מיינט, דאס איז, דאס דארף דאך א איד זיין, אטליסט די נשמה פון א איד דארף אזוי זיין, אטליסט שבת, אטליסט חנוכה, אטליסט עפעס א זמן וואס איז מסוגל אויף דעם, וואס איז געמאכט אויף דעם, דארף מען אזוי זיין. ער איז א איינער וואס ער גלייבט נישט, מען זאגט א מיסטיק איז איינער וואס האט אסאך אמונה, ער גלייבט יעדע זאך, די ערשטע זאך איז ער גלייבט נישט, ער גלייבט נישט אז אלע זאכן, כל הדברים הם כפי שהם נראים, דאס איז די טייטש א מיסטיק, מיסטיק איז איינער וואס ער שטייט אויף אינדערפרי און ער קוקט אויפן הימל און ער גלייבט נישט אז דאס איז די גאנצע הימל. עס מוז זיין שמי שמים, עס מוז זיין אז ס'דא נאך א הימל, אוודאי, ווייל ער האט א פילינג, א געפיל אין דעם, ער האט א אינטואישן, ער האט א ידיעה, ער פארשטייט אז ס'איז אזוי, ס'נישט סתם ער גלייבט אין די וועלט אריין. אבער ער גלייבט נישט, ער איז נישט מקבל כמובן מאליו דאס וואס אנדערע מענטשן איז מובן מאליו. ס'איז לאו דווקא א מיסטיק אזוי איך האב פריער געזאגט. איך בין אלעמאל ליב צו מסביר זיין בדרך השכל ווייל א פילאזאף איז אויך דאס, יא, א פילאזאף קען, קענסט גיין צו א שיעור פילאזאפי און זען מען רעדט אזעלכע נארישע פשוט'ע קשיות א יונגל, איינער וואס איז די הפך פון דעם, ווייסט נישט וואס מען פרעגט, פארוואס אזעלכע נארישע קשיות, יא, איך האב אמאל געזען א שיעור, איינער האט געזאגט, ס'איז א ערנסטע שאלה, וואס די, פארוואס קען, צייט גייט איין וועג און ס'איז א שאלה אין פיזיקס היינט אויכט, פארוואס קען מען גיין פאראויס אין צייט און נישט צוריקצווועגס, יא? וואס מאכט עס בכלל אז צייט זאל גיין איין וועג? און דאס איז א יונגל, א נארמאלער מענטש, דאס הייסט איינער וואס איז נישט קיין מיסטיק, ער גלייבט אין דעם, אנדערע ווערטער ער נעמט עס אן אלס א עובדא מוגמרת, צייט, יא דאס איז צייט, וואס הייסט וואס ווילסטו פון מיין לעבן, וואס ווילסטו דרייסטו זיך מיט אים מילי בעלמא, אבער די חכ, א חכם איז אזא איינער וואס ער גלייבט נישט אין דעם, דאס הייסט ער גלייבט נישט אין דעם, אוודאי ווייסט ער אז די פאקט, וויפיל די פאקט איז אזוי די פאקט איז אזוי, נישט קיין משוגענער. אבער ער זאגט דאס דארף נאך א הסבר, דאס דארף מען נאך פארשטיין, מען דארף נאך אריינקריכן דא אין די פנימיות. מ'דארף נאך פארשטיין בעסער ווי אזוי ס'ארבעט, יעדער סייענטיסט איז א בעל סוד, יא ער זאגט אז דו זעסט אז ס'זעט אויס אזוי, אמת'דיג ארבעט עס מיט פארשידענע דברים נסתרים וואס מ'זעט נישט, מ'דארף לערנען, מ'דארף פארשטיין, מ'דארף מוכיח זיין, נישט נישט אלעס איז אזוי ווי ס'איז, איז די ערשטע יסוד, און כ'גיי כ'קום צוריק צו ווי איך האלט דא ביי די דריטע מדריגה וואס איז מיסטיסיזם, יא, מיסטיסיזם. מיסטיסיזם זענען גרויסע כופרים. מיסטיסיזם זענען, מיסטיקס זענען אזעלכע מענטשן וואס זיי גלייבן נישט אז די וועלט איז אזוי ווי ס'איז, אז די מציאות איז אלעס, אז וואס מען זעט דאס איז אלעס, דעטס אלל דער איז. וואס איז יא דא? און וויאזוי איז עס יא דא? איך רעד נישט אפילו פון די וועלט, מ'קען אפילו רעדן פון גאט, יא. דער בעל תניא וואס איז געווען איינער פון די גרעסטע בעלי סוד אין די וועלט, און נישט די איינציגסטע, ער איז נאר מבטא זייער שארף. די גאט איז נישט גאט וואס איז. רוב מענטשן, אסאך מענטשן, בפרט מאמינים, בפרט, האבן א גרויס פראבלעם אז זיי גלייבן צו פיל אין גאט, אנדערע ווערטער זיי זענען זייער זיכער אז די גאט וואס זיי זעען, די גאט הבורא ומנהיג לכל הברואים, גאט וואס איז משגיח, גאט וואס גיבט תורה, וואס עס זאל נאר זיין, ער זאגט אז אה, איך האב א גאט, יש לי, יש לי, יש לי גאט, ס'איז דאך א גוטע זאך יש לי גאט, האט א גאט. און זאגט די אלטע רבי און זאגן יעדע יעדע מיסטיק זאגט דאך דאס אין זיין שפראך. איך גלייב נישט אז דאס איז די גאנצע זאך, ס'קען נישט זיין דאס איז די גאנצע זאך, וכי זה כל כל הגעטליכקייט, זה כל הגעטליכקייט ס'האט געמאכט א וועלט, נו האט געמאכט א וועלט גאנצע שיינע זאך, אבער דאס איז די גאנצע זאך? א וועלט איז דאך נאר א וועלט, כ'מיין ס'נאר נאר וואס ס'איז, נאר אלע וועלטן אלע עולמות, ס'דאך נאר וואס ס'איז. אין אנדערע ווערטער, מיט א פשוט'ע וועג, אגב, נאכאמאל, מען רעדט פון פאטענץ, פאטענציאל, פון פאטענשאל. דער גאט, די זאך וואס אונז זוכן ווען מיר זאגן די ווארט גאט, יא, אזוי ווי די זאך וואס אונז זוכן וואס אונז זאגן די ווארט חבר, איז נישט וואס ער האט שוין געטון. יא, וואס האט גאט, און ווי אזוי ווייסן אונז פון אים, וואס אונז מיינען צו זאגן, דער וואס האט געמאכט די וועלט, דער וואס פירט, דער וואס איז די סיבה, און אזוי ווייטער. אבער, נישט דאס איז מיר אינטערעסאנט. די גאנצע סיבה פארוואס איך אינטערעסיר זיך אין דעם איז ווייל איך בין נישט ס'איז מיר נישט גענוג, איך בין נישט מסופק, איך בין נישט זאט פון די וועלט אזוי ווי זי איז, איך בין נישט זאט פון אויפשטיין אינדערפרי און גיין אין די ארבעט און ס'איז א פראבלעם אפשר איז עס א מחלת נפש אבער די מענטשן וואס האבן די מחלה זיי זענען נישט זאט פון די וועלט אזוי ווי זי איז זיי גלייבן נישט אז דאס איז די גאנצע זאך זיי גלייבן נישט אז זאגסט אים, ס'איז די אייבערשטער'ס א מצוה, ער גלייבט נישט אז דאס איז די גאנצע מצוה, מען זאגט אים, לערן שולחן ערוך, שטייט מען דארף טון אזוי און אזוי און אזוי און און שוין, און וואס ווילסטו, זאגט ער, יא, איך הער, איך הער, יא, איך האלט, איך וויל טון, איך זאג נישט איך זאל נישט טון, אבער איך בין נישט זאט, איך גלייב נישט אז דאס איז די גאנצע זאך, איך בין נישט מאמין, איך גלייב און איך ווייס אז ס'איז דא מער פון דעם. אין אנדערע ווערטער, גאט וואלט געקענט מאכן נאך אסאך וועלטן, יא, וויפיל ער האט נאר געמאכט, אן א סוף, ער קען מאכן נאך, אין אנדערע ווערטער, אונז קענען אים נישט נאכנישט, ווילאנג אונז קענען אים אויף וויפיל ער, וואס ער קען, נישט נאר אויף וואס ער איז. וואס וואלט געקענט זיין, וואס דאס קומט אן צו מער, אזוי ווי מ'האבן געזאגט יא, אונז וואס פארשטייען יעדע זאך דארף מען דאך פארשטיין וואס ער קען טון, נישט נאר וואס ער איז יא, אז איינער האט א האמער, וואס ער האט געהאקט א א שטיקל האלץ יא, איז די האמער נישט די מהות פון די האמער, נישט אז ער האט פונקט געהאקט די שטיקל האלץ, דאס איז א מקרה א מעשה וואס ער האט געטון, אזוי ווי מען זאגט מעשה השם ער האט געמאכט די וועלט, אדער די מענטש, איך, אבער די. האמער איז אזא סארט זאך וואס ער קען האקן אסאך, וויפיל וויפיל די שיעור פון א האמער קען נישט איין סוף, אבער ער קען עפעס האקן אסאך זאכן. א גאט איז אזא זאך וואס ער קען אסאך, דאס איז די גאנצע מושג פון געטליכקייט איז באמת דאס, אין איין וועג. די גאנצע מושג איז אז ס'קען זיין און ס'קען זיין אסאך מער ווי ס'איז. און די מהות, די מהות פון וואס הייסט זיין א גאט, די מהות פון וואס הייסט זיין א נשמה, פון א מענטש וואס האט עפעס א שייכות מיט אזא סארט וועג, איז ער קען זיין אסאך מער פון וואס ער איז און וואס מען זעט איז נישט אמת דאס וואס מען זעט איז נישט צו נישט אמת ס'איז פארשעל ס'איז נישט די גאנצע זאך מ'קען נישט ווערן זאט פון דעם וגם הנפש לא תמלא למה שהיא מן העליונים די נפש פון א מענטש דאס איז די טייטש פון א נפש פון א מענטש ער ווייסט אלעמאל אז ער איז האלב אפילו נישט האלב אבער ער ווייסט אלעמאל דאס איז די טייטש פון נפש פון א צדיק פון נפש פון א בעל סוד פון א בעל דעת אז ער איז נישט העפי ער איז נישט צופרידן מיט ער גלייבט נישט אז דאס איז די גאנצע וועלט, ער גלייבט נישט אז די וועלט דאס איז וואס ס'איז, דאס איז וואס ס'איז דא, זה מה יש, ס'איז דא נאך, יעצט דארף מען עס זוכן, יעצט דארף מען גיין אין הרים מדברות און פאסטן און זיך מתחנן זיין און בעטן און וויינען און שרייען און זינגען און טאנצן, און מען טרעפט עס, כי לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. די שלג, די קאלטקייט, איז דאך א חלק פון די וועלט, ס'איז דא קאלטקייט, ס'קומט די ווינטער, די וועלט ווערט קאלט, ס'קומט שניי, ס'איז דא אפילו א שלג העליון, א רקיע כעין הקרח הנורא, קומט אויף א מענטש, כביכול, ווער ס'איז עולה געווען למעשה מרכבה. גייט ער אין יחזקאל גייט ארויף אלע מדריגות, ביז ער קומט אן מעל ראשם איז דא א רקיע כעין הקרח הנורא, דאס איז א וואנט, א וואנט פון אייז, פארפרוירן, מען קען נישט, מען קען נישט גיין ווייטער, זה מה יש, ס'איז טייטש קאלטקייט יא, כאילו, די משל און די דמוי פון דעם יא, ווארעמקייט איז זיך מתפשט, ווארעמקייט. טרעפט אלעמאל מער. קאלטקייט סטאפט. קאלטקייט איז טייטש ס'איז נישטא ווארעמקייט, יא? ס'איז בעצם די די היפך די כאילו די העדר פון היץ איז קעלט. כ'מיין אזוי. כ'זאג על כל פנים די איידיע אזוי. מ'דארף איינער איז א גרעסערע סייענטיסט עס מסביר זיין בעסער. הייסט עס אז ס'איז א עוצר. ס'סטאפט דיך אין די ווינטער און מ'גייט אזוי איז דאך אין די מענטשליכע וועלט, יא? ווען ס'איז הייס קען מען זיך דאך דרייען. ווען ס'איז קאלט יעדער איינער גייט אינדערהיים מען טוט זיך אן די פעלץ מען בלייבט מען בלייבט ווי מען איז יא מען רירט זיך נישט און אזוי און אזוי איז שלג ס'איז הנותן שלג כצמר ס'איז מ'ווארעמט זיך אן די מען טוט זיך אן די צמר ביי די שלג אדער די שלג איז אליינס אזוי ווי צמר פאר די ערד אלעס בלייבט אויפן פלאץ ס'קומט אראפ אמאל א גרויסע שניי אויפן וועלט מען זעט אויס א מורא'דיגע שבת'דיג יא ס'איז זייער סטעטיק גארנישט רוקט זיך נישט די קארס פארן נישט די ביימער די מענטשן לויפן נישט ארום אלעס איז. אלעס איז פארמאכט. דאס איז דא אזא זאך הייסט א גהינם של שלג. גהינם של שלג מיינט אז דו זעסט שניי, דאס איז שניי, דאס איז וואס ס'איז. זאגט דער פסוק, יא הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמוד, מ'קען זיך נישט רירן דא. ווער קען זיך רירן לפני קרתו של הקדוש ברוך הוא, זיין קעלט, זיין קעלט איז דאך. וואס זאגט יעצט גראדע ס'איז דא א קעלט פון מעשה מרכבה קרתו די קעלט פון גאט די קעלט אז גאט איז אונז קענען אים אלס וואס ער איז אלס וואס ער טוט דאס איז קאלט אזוי ווי וואס הייסט א קאלטע מענטש מען נוצט דאך די לשון איך גיי לפחות אויף די משל יא אז איך בין קאלט צו דיר וואס הייסט איך בין קאלט.

ער איז נישט קאלט. אבער לפני קרתו, אויב מען רעדט דאך פון גאט, זיכער איז דאך א מורא'דיגע לימיט, ס'דא א לימיט, לפני קרתו מי יעמוד, ווי קען מען וויסן ווייטער? זאגט דער פסוק, ישלח דברו וימסם, ס'דא א זאך וואס הייסט דבר השם, ישב רוחו, יזלו מים, און וואס איז דאס? וואס זענען די דברו? וויאזוי איז זיך מתפשט די דברו? מגיד דבריו ליעקב, לא עשה כן לכל גוי. דאס איז דא א סוד. דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. וואס הייסט אז נאר א איד האט תורה? וואס וואס מיינט דאס בכלל? אז נאר א געוויסע סארט מענטש האט תורה? אויב ס'דא תורה איז דאך דא, אויב ס'איז נישט דא איז נישט דא. וואס איז די בכלל די פשט? כ'רייד נישט אריין אפילו אריין אין דאס אז צו א איד, צו א גוי, צו א גר, צו א גר צדק, צו א גר תושב, ווי פונקטליך דער ווערט דער יעקב און ישראל. אבער וואס מיינט עס בכלל דער מושג? מען זאגט אז מען דארף זיין א געוויסע סארט מענטש צו האבן א חק, צו האבן א משפט, צו האבן א תורה, חוקיו דבריו, וואס הייסט, אויב ס'איז דא, ס'איז דאך דא, ס'איז דאך תורה, ס'איז דאך געלעגט אין ספרים שאנק, וואס זיי קענען נישט קיין לשון קודש, זיי דארפן אלעס איבערטייטשן, שוין, ס'איז דא ארטסקראל שוין איבערגעטייטשט, ס'איז שוין פאר יעדער, וואס מיינט עס בכלל, נאכאמאל, כ'מיין נישט צו זאגן צו מען זאל יא לערנען תורה פאר די גוים, צו ס'איז פאר יעדער, צו ס'איז יוניווערסאל, צו ס'איז נישט, ווען מען רעדט בכלל אזא שפראך, איך האב, אשרינו וואס אונז האבן, מסתורין שלו, סודות וואס איז נישט דא פאר א צווייטן, וואס מיינט עס בכלל צו רעדן אזוי? וויאזוי קען עס דען מיינען? פונקט איך האב עס באקומען ערשט דא און אויב וועט עס קאפי'ן און עס לערנען וועט עס אויך האבן. איז גראדע האב איך עס יעצט און ער האט עס נישט, וואס מיינט דאס? לא עשה כן לכל גוי. וואס ס'מיינט איז אזוי ווי אזוי ווי אונז רעדן, אזוי ווי די שניי. א נארמאלע מענטש זעט קוקט אויף שניי קוקט אויף שניי קוקט אויף אייז זעט ער אייז מען קען זיך נישט רירן מען קען נישט אריבער גיין ס'איז פארפרוירן דאס איז וואס איז דא פרעגסט וואס איז דא איז דא קעלט אפשר איז דא אפילו חוקים און משפטים וואס זענען איינגעקריצט אין די שניי וואס איז אזא בחינה פון קאלטע קאלטע הלכות קאלטע דינים א קאלטע ווי מען זאגט דאס איז וואס איז דא אויב דו ווילסט האבן די דברו וימסם די דבר השם וואס ווארעמט אן פון די קעלט דארפסט האבן אזא תכונה פון יעקב פון ישראל, וואס דאס איז די תכונה? די תכונה איז נישט צו גלייבן וואס מען זעט, דאנט בעליוו יור אייז, נישט דאס וואס ס'איז דא איז אלעס וואס ס'קען זיין, דאס איז א סגולה, דאס איז א, די טייטש פון א סגולה, די טייטש פון איש סגולה, די טייטש פון א מענטש וואס איז עפעס מער פון וואס אן אנדערע מענטשן זענען, און אוודאי יעדע איינער קען זיין דער מענטש, יעדע איינער דארף זיין דער מענטש, פארקערט דאס איז דאך די גאנצע זאך, אז מ'זאגט אז מ'קוקט אויף א מענטש זעסטו נישט נאר וואס ער איז, זעסטו אויך וואס ער קען זיין, זעסט זיין פאטענטשיעל, דאס איז דאך טייטש צו זאגן אז זעסט זיין נשמה, וואס הייסט זיין נשמה איז דאך נישט דא, ער איז דאך א שייגעץ, ער איז דאך א גוי, ער פירט זיך נישט ווען ריכטיג, אבער דו זעסט אז ער קען זיין, און דו ווייסט און דו גלייבסט אז נישט אלע, נישט לא כשאני נכתב אני נקרא, נישט אזוי ווי מ'זעט א איד ליינט ער זיך, נישט אזוי ווי מ'זעט א איד איז ער גערופן צו. און דאס איז די לא תירא לביתה משלג אז ער זעהט די שלג און ס'פארפרוירן וואס זאגט ער מען קען עס אויפווארעמען ס'איז שניי בלאז אביסל דערויף ברענג אביסל ווארעמקייט אריין אין דעם וועסטו זעהן אז ס'צולאזט זיך דאס איז ממש א משל אויף די תורה ס'איז ממש א משל נישט נאר א משל נאר אויך א נמשל אסאך מענטשן זענען לפני קרתו מי יעמוד. ער זאגט, איך וויל, איך בין אויך א איד, איך בין נאסן, איך בין משועבד, איך בין מחויב צו די תורה. נו, אז ס'איז א קאלטע תורה, וואס קען איך טון? די תורה איז קאלט. די ליטוואקעס זענען גערעכט, די תורה איז קאלט, פארשטייט, שטייט, טו אזוי, טו נישט אזוי, לפני קרתו מי יעמוד. ווער קען זיך רירן פאר די קעלט? שטייט זו צינתו של הקדוש ברוך הוא. ס'איז גאט'ס קאלטקייט, יא. כי אמר והיה צוה והיה, מ'קען זיך עפעס דינגען מיט גאט? מ'קען זיך נישט דינגען מיט גאט. אבער ווער האט דיך איינגערעדט, ווי, פארוואס ביסטו אזוי זיכער אז דער גאט וואס דו האסט איז דער גאנצער גאט? ווער האט דיך, זיכער, ביסטו אזוי זיכער אז די תורה וואס דו האסט איז די גאנצע תורה, אז אזוי ווי ס'איז נקרא, אזוי איז עס נכתב, אזוי ווי ס'איז נכתב, אזוי איז עס נקרא, ס'איז נישט. וועסט זען, ס'איז בדוק ומנוסה, אויף יעדע שטיקל, די קעלטסטע שטיקל תורה, אויף די קעלטסטע שטיקל וועלט, אויף די קעלטסטע שטיקל מענטש, אויף די קעלטסטע שטיקל גאט. מ'קען בלאזן אויף דעם אביסל, ישב רוחו, יזלו מים. ישב רוחו איז א לשון פון תשובה, יא? שבה אליו רוחו, ישב רוחו. בלאז אביסל רוח, רוח אלקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של מלך המשיח. בלאז אביסל. אזוי ווי מען בלאזט אויף די. ברענג אביסל אריין א רוח תשובה, א רוח תשובה איז דאך אויך די זעלבע זאך, ס'זעט אזוי אויס, קא משמע לן אז ס'קען זיין אנדערש. ברענג אביסל אריין עפעס א רוח, וועסטו עס זען. ס'וועט ס'וועט אנהייבן צו רינען וואסער, ס'וועט אנהייבן יזל מים מדליו, ס'וועט אנהייבן צו ווערן פייכט, ס'וועט אנהייבן צו ווערן נאס, די אלע גאנצע תורה קען קען זיך, די גאנצע אייז וועט זיך צעגיין, און וואס מיינט אז די אייז צעגייט? ס'איז דאך א גוטע משל, מיינט נישט אז מ'נעמט אוועק די חומר, מ'נעמט אוועק די אייז, ווי גייט די אייז ווען ס'צעגייט? ס'ווערט וואסער, ס'ווערט נישט גארנישט, זייער ווייניג זאכן ווערן גארנישט, אפשר נאר, כ'ווייס נישט, באופן כללי זאכן ווערן נישט גארנישט, נאר וואס ווערט עס? ס'ווערט וואסער, ס'הייסט פון די אייז, פון די שלג, רבונו של עולם אויב מ'וועט זיין און פארשטיין דאס דאך איז וואס ער זאגט א איד דארף נישט מורא האבן פון גיהנום און זיכער נישט פון די גיהנום של שלג טראכט פון די גיהנום של אש וואס איז די פארקערטע פראבלעם אבער די גיהנום של שלג דארף נישט א איד מורא האבן פארוואס כי כל ביתה לבוש שנים ווייל ווען ער טוט זיך אן ווען ער גייט אריין אין עפעס ווייסט ער אז דא נאך א לעיער ער קוקט אויף א מענטש כל ס'הייסט כל ביתה לבוש שנים מ'זעט אל תקרא שנים אלא שניים יא דו קוקסט אויפן תורה ווי מ'זאגט חסידישע טייטש איז אז די ווינטערדיגע שבתים די ווינטערדיגע

זיי צולאזן די שניי, זיי צולאזן, זעסט א שטיקל עפעס א פסוק, א שווערע פסוק, א שווערע גמרא, א שווערע הלכה, ס'איז קאלט, ס'איז אז יקוב הדין את ההר, ישב רוחו יזלו מים, מ'קען עס אנווארעמען, מ'קען עס צולאזן, ס'קען זיך צולאזן די קאלטע אייז קען ווערן אליינס א, מ'קען עס טרינקען, מ'קען, מ'קען פון דעם עפעס טון, מ'קען פון דעם נהנה זיין. איז דאס עד כאן איז די ערשטע די ערשטע מובן די ערשטע מובן די אפשר די וויכטיגסטע מובן מ'זאגט אז חנוכה איז לא ניתן ליכתב יא ס'שטייט נאר אין תורה שבעל פה קוים אין תורה שבעל פה אבער ס'שטייט נישט אין תורה שבכתב דאס איז בדווקא מ'וואלט נישט געקענט שרייבן נישט געקענט איך האב געזען איינער פרעגט היינט אין ספרים וואס דארף אויף פורים האט נאך געטראפן עפעס א דרשה כתוב זאת זכרון בספר געמאכט א דרשה אז מ'זאל אריינשרייבן פורים אויך אין מגילת אסתר נו נישט געקענט טרעפן קיין דרשה אויף חנוכה איז אז שערי דרשות ננעלו, מ'קען נישט מאכן קיין נייע דרשות, מ'וויל נישט. א ווען מען קען נישט, מען וויל נישט, יא, פארוואס וויל מען נישט? ווייל אונז האבן שוין גענוג געהאט פון די, פון די טעות'ן וואס ווערן כשאני נכתב אני נקרא. דארף זיך איינמאל אויסלערנען אז לא כשאני נכתב אני נקרא. ס'שטייט נישט גארנישט, ס'שטייט נישט די גאנצע תורה חנוכה, און ס'איז נאך דא חנוכה. פון דעם וועסט זיך אויסלערנען אז אפילו ס'שטייט יא, ווען ס'שטייט, ס'זעט אויס אז ס'שטייט אנדערש, קען מען צולאזן די אייז, קען די אייז ווערן עפעס אנדערש. און די וועלט זעט אויס פארפרוירן אדער די וועלט איז ס'איז א קאלטע ווינטער קען עס קען מאכן עפעס אנדערש.